איידער וואס איז היינט געווארן וואס מען רופט איי ווי עף, א נייע אנשיקעניש אז דער דאקטער אליינס לייגט צוזאם די איי ווי טייטש געשעהט דער יצירת הוולד געשעהט בדרך הטבע איז נאר א גרא עפ ער ערמעגליכט אז ס'זאל קענען געשעהן נאך וואס קומט שוין אריין דער זרע אין איר איז אזוי ביי יעדן מענטש נאך א ביאה און וואס די אייבערשטער פירט שוין ווייטער איי ווי עף זענען זיי געקומען צו די מעגליכקייט אז זיי נעמען ארויס זרע פונעם מאן און נעמען ארויס די זרע פון א פרוי א איי און מען שטעלט דאס צוזאם ביי זיך אינעם אפיס שטעלט מען דאס צוזאמען דאס וואס געשעט וואס דארף געשען און די אייבערשטער האט אזוי געטון ביז ביז די היינטיגע צייטן עס איז אלעס געשען פארמאכטערהייט דורכן אייבערשטן טוט עס דער דאקטער און אמאל איז פארהאן וואס ווערט אנגערופן איקסי גאר, ער שטופט אים אריין מיט געוואלד, פשטות נעמען זיי א איי, א גוטע איי, פערטילייזד, און און און מ'לייגט אים אריין אין א גאנצע פידעלע פון פון זרע, און און מען האפט צום אייבערשטן, אזוי ווי אזוי ביי יעדע יעדע מענטש אין שיידוק ווערט מען מעוברת, אז זאל זאל זיך אנכאפן א טייל זרע זאל זיך אנכאפן אין דעם איי און זאל ווערן מעובר. אמאל זעהן זיי אז גייט נישט, עס וועט עה נעמען זיי מיט געוואלד שטעכן אריין דעם זרע, שטעכן זיי אריין אינעם אין דעם איי מיט געוואלד, ווי מען זאגט שטופט מען אים אריין, און אסאך מאל געלונגט עס, מ'טוט אים אריין, נו שטופט ער, איך ווייס, פופציג פראצענט געלונגט נישט, קיין איי ווי עף אויך נישט, נו מ'שטופט אים אריין און הייבט ער אן, האלטן זיי אפאר טאג, האלטן זיי עס ביי זיך אין אינקיבעיטער, און מען זאל פעסטשטעלן זעהן טאקע צו צו ס'דעוועלאפט זיך, צו איז אז מען זעהט יא, עס איז דא אזוי, מ'ברויך אויף אלעס אויף א מיקראסקאופ, דער אויג קען דאס נישט זעהן, נישט מעגליך קיין אויג זאל דאס קענען שולט זיין צו זעהן, זעהט ער דארט אויך, און נאך אפאר טאג נעמען זיי, מען דארף האבן דערצו די מאמע און די ווארעמקייט מיט אלע כוחות, לייגט מען עס אריין דערנאך אין איר לייגט מען עס אריין, און און ס'איז דארט און דארט צוביסלעך צוביסלעך ארבעט אזוי ווי א קינד אזוי ביז ניין חדשים ווערט עס א וולד גמור אין דעם ענין איז נישט דא קיין שום מדובר. אלעס איז מרומז אין די תורה, מען דארף האבן לעכטיגע אויגן צו טרעפן אויבן אויף, איז נישטא דא קיין שום מדובר אין די תורה פון אזא זאך, וואסערע דין האט אזא זאך אז א מענטש האט דא ביי זיך אין אפיס נאכדעם וואס ס'איז שוין אפגעהאקט געווארן פונעם טאטן, אפגעהאקט געווארן פון די מאמען, נעמט ער דא מען איז זוכה מן ההפקר, איז זוכה מן ההפקר, ער נעמט דא די זרע, מען נעמט די איי, מען שטעלט צוזאמען און עס ווערט דערפון א וולד, ס'איז נישט רחוק צו זאגן אז ס'וועט נאך קומען א צייט ווען מ'וועט גארנישט ברויכן האבן קיין מאמע'ן דערצו, נאר מען וועט קענען ערפינדן אזא אינקיובעידער וואס זאל קענען געבן די אלע כוחות וואס היינט גיבט א מאמע, מ'וועט עס צוזאמשטעלן און ער וועט ליגן דארטן נײַן חדשים, וועט מען אים געבן כסדר אזעלכע זאכן אזוי ווי מ'גיבט היינט פאר טשיקנס אז זאלן אויסוואקסן מיט א רויטע אפענע מראה, וועט אויך זיין אזוי אפילו אן א מאמע, ס'איז גארנישט רחוק אז דאס זאל נישט געשען אין די נאנטע צוקונפט. און און און היינט ארבעט מען שוין גאר אז מען זאל גארנישט ברויכן האבן קיין זרע פונעם מאן אויך נישט, מען זאל קענען נעמען נאר פון א שטיקל הויט אדער א שטיקל זאך, די דזשינס, און נעמען עפעס א זאך און און דאס צוזאמשטעלן מיט איר ס'זאל ארויסבאקומען, דאס איז נישט רחוק און נישטא קיין שמועסן אין דער הלכה, וואס וואסערע דין האט אזא זאך וואס איז געשעהן ביי אים, ביי א מענטש אליינס, הייסט דאס א קינד? פון דעם טאטן און מאמען אדער נישט, אזוי ווי ס'איז שוין אפגעהאקט געווארן און איך האב נישט געטאן קיין שום פעולה דערצו, דער דאקטער טוט די גאנצע פעולה, ער טוט פאבריצירן דא עפעס פון זיך אליינס, עפעס א פרישער מענטש וואס ער פאבריצירט, איז די אלע מאטעריע וואס אונז האבן פריער נאכגעזאגט ביי איי יו איי גארנישט קיין הכרח, נישט נישט קיין הכרח, עס קען גאר גלייך זיין אז אלע וואלטן ווען גע'אסר'ט איי ווי עף.

קען נישט זיין דאס מיר דער מאן קען נישט דארט זיין, דאס דויערט אפאר טאג דארף עס ליגן ביי ליגן ביי אים אינעם אינקיובעידער און ער טוט עס מען טוט עס אויסארבעטן, מען האט נישט געקענט פועל'ן נאך ביי די גרויסע שפיטעלער אויף טייל פלעצער האט מען האט מען געקענט פועל'ן אז מען זאל פארשליסן די פלאץ די אינקיובעידער וואס איז דא זאל מען פארשליסן נאר די משגיח זאל האבן דעם שליסל

צענדלינגער צי הונדערטער אפשר פון אנדערע מענטשן. דער פושקע איז פונקט נומער איינס פון דעם איד, אדער נומער צוויי, און נומער פופציג, נומער איין און פופציג און צוויי און פופציג, און דער אנדערער ברויך ער דאך אויך זען, ער ברויך אבזערווירן אלע, דער איז שוין מיט איין טאג עלטער, א טאג פריער, א טאג שפעטער, קען נישט, ער קען עס נישט האלטן פאר פארשלאסן, און ער וויל נישט האבן אויף זיך אויך נישט קיין משגיח, פשוט ער וויל נישט האבן איינער זאל שטיין דארטן און אים שטיין זיין אונטער די פיס. כמעט נישטא די די גרויסע שפיטעלער איז נישטא אזאנס עס זאל זיין משומר אויף הונדערט פראצענט מען זאל קענען וויסן אז דאס איז משומר דאס איז א גרויס פראבלעם פון השגחה דאס האט מען שוין פריער גערעדט פון דעם ענין פון השגחה אבער אויסער די אלע אויסער די אלע חששות וואס זענען מער בתוקף ביי דעם איי ווי עף ס'איז א שינוי אינעם גאנצן סדר היצירה וואס איז נישט געווען מיום שנברא העולם ביז היינט. און מאן יימר, על פי התורה אזוי ווי דער איז אן עקר און די זי איז אן עקרה און זיי קענען גארנישט האבן קיין קינדער געהעריג, נאר בצירוף כח אחר איז דאס באשאפן געווארן, ווער זאגט אז על פי התורה ווערט דאס גערעכנט פאר א איד אז ער איז א אדם א ישראלי, מאן יימר. וואס האפן אים ארע איז אויפגעוואקסן געווארן א שין ד' צו וואס איז איז אויפגעוואקסן געווארן פון זיך אליינס אן קיין טאטן אן קיין מאמען זיין גארנישט קיין איד און קען זיין על כל פנים איז זיך נישט מתייחס נאכן טאטן און מאמען ער זאל הייסן ער איז א זון פון דעם טאטן צו א זון פון דעם מאמען

בלי שום ספק אז דאס איז נכלל, ווען מיר וועלן נאך באלד רעדן מער באריכות, אין די נבואה וואס דער נביא זאגט וברותי מכם המורדים והפושעים, די קלענערע, סאך קלענערע, פראבלעמען, שטייט אז ווען משיח העט קומען העט עס נכלה ווערן, עס זאל נישט בלייבן קיין שם ושארית ווען משיח העט קומען, און דער לשון הרמב"ם איז אויף די אלע בני תשע מידות, וועל איך באלד רעדן. די אלע זענען נכלה ווען די יסורי הגלות זענען מברר נושא, ער האלט נישט נאר ווען משיח העט קומען, דער אייבשטער העט אזוי צופירן, צוביסלעך צוביסלעך איז דער אייבשטער מכלה די אז ווען משיח העט קומען זאלן זיי נישט זיין על כל פנים. ווער ווער ווייסט וואס וואס דאס איז א פרישע זאך וואס נישט קיין שום זאל זיין כאטשיג ערגעץ עפעס א אנטשעפעניש ער האט געטראפן א ספרי א ספרא א פארשטיפטן אבות דרבי נתן ער האט געטראפן עפעס איך ווייס עפעס א עפעס א ר' אברהם מן ההר עפעס א ווארט פון איינעם נישט דא אין דעם גארנישט גארנישט נישט דא אין דעם קיין רמז רמיזה פון די פריערדיגע גארנישט. ער זאגט, ער זאגט פון זיך אליין, אזוי ווי איי איי איי, ווען די פוסקים זענען מתיר, דאס איז אזוי, ער זאגט אזוי, איך זאג נישט אזוי, אנדערע מיינען, וואס הייסט וואס הייסט ער זאגט, דאס האט אבי געזאגט, אין דעם זאגן ווענדט זיך עס, ווי דא ווי דא א שורש דערינען, הכל מודים אז דאס איז א אנדערע גאנץ אן אנדערע זאך און א נייע זאך, מ'איז אייניג געווארן דאס דאס א היתר אז מ'זאל דאס טון, מען מוליד קינדער אן א שיעור וואס קומען שוין ארויס טאג טעגליך, דער אייבערשטער זאל אפהיטן. מען האט נאך נישט קיין ידיעה וואס מיט די קינדער העט זיין, ס'קוים הייבט זיך ערשט יעצט אן דער די די קינדער זאלן שוין ווערן בני וואס זיי קענען חתונה האבן און אויפשטעלן אליינס דורות, צו די וועלן האבן ווייטער קינדער, און צו די, דאס ברויך מען דאך גוט אבזערווירן, אפשר פעלט עפעס דאס דארט, יארן יארן לאנג מען וועט עס קענען מברר זיין, צו עפעס פעלט טאקע נישט אין זייער אין זייער עצם היצירה, אז ער קען האבן קינדער, אפשר אייניקלעך וועט ער נישט קענען האבן, ערגעץ וועט עס עטוואס אויסקלאפן, אויסשיסן די כוחות וואס דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אין א זכר און א נקבה, אזוי ווי דאס איז נישט געשען אזוי, אפשר איז דאס נישט דא. און בכלל איז מען טאקע מסופק צו ער האט האט א דין ווי א איד, און אויך צו צו צו קעגן קנינים, אפשר אפילו קעגן מענטשליכע זאכן, אפשר האט א דין אזוי ווי א חרש וקטן, א קטן קען אויך זיין א א גרויסע חריפן, ער איז אלט צוועלף יאר, א גרויסער חריף, ער פארשטייט אלעס גוט.

ערנסט, קען נישט וויסן עד היכן הדברים מגיעים, און די וויאזוי דער אייבערשטער קוקט אן די זאך, די אייבערשטער האט אראפגעשטעלט די די די די מהלך העולם, אפשר איז עס נישט קיין ריכטיגער מענטש, וויאזוי מ'האט באשאפן א מענטש מיט א ספר יצירה, אזוי ווי דער מהר"ל מפראג האט באשאפן דעם גולם. בוודאי להלכה למעשה לחומרא דארף מען אים דן זיין אזוי ווי א ישראל. אזוי ווי עס זעהט זיך אויס די דעה פון די היינטיגע גדולי דורינו, עס רעד מען נאר אויף די ספיקות וואס איז דא אין דעם ענין, און פון ווי דער מקור טאקע צו די זאכן, כאטשיג און ווינציגסטנס איז עס אין כלל פון חדש אסור מן התורה וואס מען האט אלץ געוואוסט, יעדע נייע זאך דארף האבן א בירור גמור, א נייע זאך, ס'קאקלן ועוד מער, ס'א נייע זאך, און אויך ווייסט מען נאך נישט וואס וואס די גרויסע קלקולים פון דעם קען ארויסקומען במשך הזמן, וואס יעדער פארשטייט אז מען לאזט עס צו וועט ארויסקומען געוואלדיגע קלקולים און געמישעכצער מיט מיט זאכן, אויך האבן מיר מסופק געווען שוין אין די שוין געדרוקט דארט אין די דרשה, מאי יימר אז מען מעג עס טון.

און דו גייסט טון אנדערש ווי דער אייבערשטער? דער אייבערשטער האט אים געמאכט קראנק, גייסטו אים אויסהיילן? אבער דער אייבערשטער האט געמוזט געבן דעם ניתנה רשות, הייסט דאס געבן רשות לרופא לרפאות, אבער דאס טרעפט מען נישט אז דער אייבערשטער האט געגעבן רשות אז א רופא זאל קענען מחדש זיין א נייעם באשעפעניש, מאי יימר דער אייבערשטער האט געגעבן רשות דערויף פאר א מענטש, ער מיינט ער מישט זיך אריין אינעם אייבערשטנ'ס זאך, דאס איז דאך דעם אייבערשטנ'ס זאך וואס ער באשאפט, בורא כל הנשמות. מען האט צוגעברענגט דארטן א שבט הלוי, וואס די שבט הלוי זאגט קעגן די, קעגן וואס מען האט היינט ערפונדן, וואס מען רופט פלענט, מען קען אריבער שטעלן א הארץ, א הארץ פון יענעם, א לונג פון יענעם, וכדומה, א לעבער פון יענעם, זאגט ער. מאן יימר האט ער שוין מורא דערויף אז מאן יימר אז מען מעג עס טוהן, ער זאגט אבער אזוי ווי ס'איז נוגע צו פיקוח נפש קען מען נישט וועגן מאן יימר קען מען נישט פארביטן עס, אבער שרייבט ער. מאוד לבי מהסס צו ס'איז מותר א בכלל אזא טיפול מצד היתר רפואה של תורה ורפא ירפא. השתלת הלב היא פעולה נגד מציאות בריאת האדם, ושינוי גמור במעשה בראשית, נעמען אבר הנפש פון איין מענטש צום אנדערן, נגד השגחת הבורא בבריאת האדם, האט באשאפן דעם מענטש מיט דעם הארץ, מי התיר להם לעסוק בזה. איברא, דאס קען מען נישט מכריע זיין קעגן דעם, אז מיר רעדן פון פיקוח נפש פון לא תעמוד על דם רעך, שוין, האט ער געזאגט אז מען זאל טון, אבער דא רעדט מען סתם, נישט קיין פיקוח נפש, נישט קיין גארנישט.

ער איז מתיר, אבער ער זאגט אז דאס איז נאר דעמאלטס ווען די רופא זאגט אז ער קען נישט ראוי להוליד כדרך כל אדם, או ש ש נישט ראוי כדרך כל אדם, איינגערינגלט, ער האט נישט די מספר הצריך. אדער ער אדער מען זעהט ער האט בכלל נישט קיין זרע, או שנסתמו שבילי הזרע רחמנא ליצלן. א צווייטע פאל, ביי די אישה נישט בסדר, ווייל ס'דא זאכן וואס איז מעכב זי קען נישט נתעבר ווערן, און מען דארף האבן א פסק פון א מורה הוראה מובהק, וגם אפילו א מורה הוראה מובהק האט געפסקנט להיתר צריך שיהי' השגחה טובה און מעולה על ידי אנשים יראים ושלמים שאוחזים אצלם המפתחות, זיי האבן דעם שליסל און מען קען גארנישט טון אן זיי, ועושין הכל כראוי, לא יתערב חס ושלום בזרע אחר. און כאטשיג זאגט ער היינט שטראפט די די זייער הארב לויט טאמער מען טאמער מען טוט פעלשן דערין זאל מען בוודאי אין לעשות כן אלא בהשגחה מעולה על ידי אנשים המוסמכים והבקיאים בדבר נאר מותר מפורש טאמער טאמער מען האט שוין מברר געווען אז ער קען נישט האבן קיין קינדער משום לא יגע אדם לא די זי קען נישט האבן קיין קינדער. און ס'איז מיט א ריכטיגע השגחה. היינט מאכט מען דאס שוין נאך נאך א קורצע צייט, מעשים בכל יום, מען מאכט IVF און דערנאך האט ער קינדער, געזונטע קינדער, פשוט מן השמים. איגלאי מילתא למפרע, אז די גאנצע איז געווען איבערגעטריבענע זאך, ווען ער האט געהאט געדולד ווען צו ווארטן נאך נאך אפאר חדשים וואלט אים דער אייבערשטער ווען געהאלפן אזוי אויך. ס'דא מפורש אז דאס איז נאר מותר ווען מען קען נישט, און ערשט נאך אז ס'דא א שמירה מעולה מיט די שליסלעך אין די הענט. ווען מען מאכט דעם IVF טוט מען מאכן אסאך עמבריאוס, נישט נאר די טוהן נישט נאר איינס צוזאמשטעלן איין זרע מיט א איי און דערנאך לייגט מען דאס אריין, פון דעם ווערט געבוירן א קינד און לייגט מען אריין, וואדען די טוען מאכן א פאר, אזוי מ'האט פריער גערעדט, כדי זיין מער געזיכערט אז אז טאמער איינס וועט וועט נישט קלאפן. און וואס טוט מען מיט די איבעריגע עמבריאוס? איז אויב איז איז שרייבט מען אריין אז טאמער דער מענטש וועט שטארבן, היבש אזוי אפי', לייגט מען עס אריין אין א פריזער, טוט מען דאס סטארידזשען, טאמער ער שטארבט, אדער אויף גט'ן, האט מען נישט קיין רעכט דאס ארויסצוגעבן פאר אן אנדערן, אבער שוין כבר היה לעולמים, געווען אסאך מעשים, אין ארץ ישראל איז מען אויך אויף געווען, איז געווען א פרוי האט זיך גע'גט פונעם מאן, און האט געוואלט נעמען די, מען האט געהאט אוועק געלייגט, ווילאנג זי איז געווען מיטן מאן, האט מען אוועק געלייגט אזעלכע עמבריאוס, וואס איז געווען שוין צאמגעשטעלט, זיין זיין זרע מיט איר'ס, איז שוין געווען דערפון א וולד. וואס פרירט און דאס האט זי געוואלט נעמען און מ'איז געגאנגען אין געריכט, דער מאן איז געגאנגען אין געריכט און מ'איז געגאנגען אהער און אהין פון איין געריכט צום צווייטן, ביז דער גרויסער בגץ האט גע'פסק'ענט יא אז זי קען, קען עס נעמען, ס'איז א רעכט און ס'איז איהר'ס און זי קען עס נעמען. ס'הייסט אפהיטן טייטש נאכדעם זי שוין חתונה געהאט מיט א צווייטן אפשר נעמט ער אפיר דעם דעם עמבריאו וואס ליגט דארטן און אזוי ווי כבר היה אויך לעולמים אז איינער וואס ס'איז פארקערט איינער וואס האט זיך גע'גט פונעם ווייב האט חתונה געהאט מיט א צווייטן קען זיין האט געהאט פראבלעמען און האט געזען אז עפעס טויג נישט מיטן צווייטן, האט ער געוואלט נעמען אן עמבריאו וואס ער האט שוין געהאט אוועקגעלייגט פונעם פריערדיגן ווייב, ס'הייסט מ'קען דאך נישט וויסן וואס דער טעכניקער וועט ברענגען, האט ער געוואלט נעמען דעם עמבריאו און מען זאל עס אים געבן, מען זאל עס אריינלייגן דא אין דעם זיווג שני. און נאך, קען פארקומען געוואלדיגע מכשולים וואס קען, אויסער די זאך אליינס בעצם וואס אונז זאגן מיר אז דאס איז אליינס נישט גוט, קען פארקומען גרויסע מכשולים וואס קען ארויסקומען דערפון במשך הזמן. אויך איז דא א פראבלעם פון חילול שבת. סך הכל קומט אויס מ'דארף עס מאכן, ס'האט א געוויסן טאג ווען מ'דארף דאס מאכן, און ס'קומט אויס שבת קודש, איז דא א טייל וואס זאגן אז שבת, נו וואס זאל מען טוהן, פקיע, באלד אזא בחינה אזוי ווי פקיח נפש, איז איז איז דוחה שבת, ס'איז אויך א זייער א וויכטיגע זאך ארויסצוברענגען א נפש, מי שאין לו בנים חשוב כמת, און נאך אזעלכע מאמרים וכדומה. און מען זאל מעגן וועגן דעם טוהן אפילו אום שבת, און דאקטוירים אליין איז דארטן, כאטש געווענטליך זענען נישטא קיין אידישע דאקטוירים און נישטא צו שטארק אין די שפיטעלער אום שבת, אבער עס קומט זיך אונטער, עס איז יא דא, זיי שרייבן און זיי טוען אלעס זייער וויכטיגע זאך כדי וועגן דעם וועגן דעם טובה פון דעם פריה ורביה, סיי ביים ריטריוועל סיי ביים טראנספער איז דא די פראבלעם.